א הקדמה צו ספר מלכים. דעם ספר איז א זייער וויכטיגע ספר, ס'איז די לעצטע ספר, ס'איז די פערטע ספר אין די סיריס וואס אונז רופן נביאים ראשונים, וואס איז בעצם א היסטאריע וואס הייבט זיך אן פון ספר יהושע פון די תקופה פון יהושע בן נון וואס איז אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל וואס הייבט זיך אן נאך מיתת משה און עס ענדיגט זיך סוף ספר מלכים שוין אינמיטן גלות בבל, דער סוף ספר מלכים איז שוין ביי יכניה'ס גלות, די לעצטע חלק פון מלכים על כל פנים ס'ענדיגט זיך ביי די סוף פון די תקופת המלוכה, סוף בית ראשון, אפשר שוין אפילו אינמיטן גלות בבל, דאס איז די גאנצע היסטאריע פון די אידן פון די יציאת מצרים בעצם, פון אריינגיין אין ארץ ישראל ביז גלות בבל. די היסטאריע האט זיך צוטיילט אויף פיר ספרים, יהושע איז בעיקר וועגן יהושע'ס צייטן, שופטים איז אלע שופטים וואס איז געווען צווישן יהושע און שמואל, ספר שמואל האט זיך אנגעהויבן מיט שמואל מיט עלי בעצם איז געווען די לעצטע שופט כאילו אדער שמואל די לעצטע שופט נאכדעם רעדט זיך בעיקר וועגן די מלכים ס'איז שוין געווען קעניג און בעצם ס'האט שמואל מלכים ווען נישט ווען ס'איז קיין חלוקה פון וועלכע סארט מנהיגים ס'איז געווען ביי אידן ס'איז שוין געווען קעניג אין די ספר שמואל וואס דאס זענען דוד און שאול און ספר מלכים הייבט זיך אן סוף ימי דוד ס'הייבט זיך נישט אן אפילו גראד נאך דוד איז געשטארבן ס'הייבט זיך אן דוד לעבט נאך סוף ימי דוד. און עס פארט ביז די סוף פון די גאנצע תקופת המלוכה ביז נאכן חורבן בית המקדש, פון די ערשטע חורבן ביז אינמיטן גלות בבל. דאס הייסט עס נעמט ארום א לאנגע צייט פון כמעט פינף הונדרעט יאר. כדאי אבער צו וויסן אז די ספר איז נישט סתם א היסטאריע, ס'שטייט נישט וועגן יעדע זאך וואס איז געשען אין די זאכן, ס'דא געוויסע עיקר זאכן וואס די ספר איז מדגיש, זאל מען אז מען קען זען, אויב מ'וועט מאכן א טשארט אז ס'איז געווען, ווענד זיך פונקטליך וויאזוי מ'ציילט אבער לאמיר צוטיילן קודם ס'איז געווען דריי תקופות מ'קען מען זאגן אין דעם ספר, וויכטיגע תקופות לגבי די הנהגה, קודם איז דא די תקופה פון דוד און שלמה וואס דעמאלטס איז דא איין מלכות, דוד און שלמה זענען געווען קעניגן אויף אלע אידן, אלע צוועלף שבטים, שפעטער נאכן צייט פון שלמה ביי זיין זון רחבעם האט זיך די מלוכה צעטיילט אין צוויי מלכות, רחבעם איז געווען דער קעניג אויף יהודה און בנימין און ירבעם בן נבט איז געווארן דער קעניג אויף אלע אנדערע צען שבטים, דאס הייסט מלכות ישראל, פון דעמאלטס צעטיילט זיך די מלכות אויף צוויי מלכות, מלכות יהודה און מלכות ישראל. און דאס גייט אן בעצם ביז די גלות פון מלכות ישראל וואס איז געווען צו אשור, דאס וואס אונז רופן גלות עשרת השבטים, דאס געשעהט אין די צווייטע האלב פון ספר מלכים, און נאכדעם גייען אונז צוריק כאילו צו נאר מלכי יהודה, איך ווייס נישט צו עס איז געווען מלכים אויף אלע אידן אבער ס'גייט צוריק צו די לעצטע פאר מלכים פון יהודה וואס דעמאלטס איז די ספר נאר וועגן זיי. סך הכל אבער איז דא דא עפעס דרייסיג עס איז געווען פופצן מלכים לפחות ווענדט זיך ווי מ'ציילט פון מלכות יהודה אפשר ניינצן מלכים פון מלכות ישראל, איך רעד חוץ פון דוד און שלמה, אבער פון זיי דערציילט דערציילט דערציילט די פסוק נאר פון בערך דריי פיר פון זיי באריכות, אלע אנדערע שטייט אזוי בקיצור ווער איז געווען וואס האט געטון צו ער איז געווען א צדיק אדער א רשע, נישט קיין סאך מער. וועגן דעם אז מען ווערט אמאל צומישט פון אזויפיל מלכים גיי ווייס גוט וואס ס'איז געווען, דארף מען בעצם נאר געדענקען די עיקר גרויסע מעשות וואס זענען געווען, ס'הייבט זיך אן באריכות וועגן שלמה המלך, די גרויסע מעשה ער האט געמאכט די בית המקדש אלע זאכן וואס שלמה האט געטון, נאכדעם איז דא באריכות. רעלאטיוו די מעשה פון וויאזוי די מלוכה האט זיך צוטיילט צווישן שלמה'ס זון רחבעם און ירבעם בן נבט. נאכדעם איז דא מער ווייניגער מ'דארף וויסן ווייל מלכות יהודה האט געהאט איין שלשלת די אייניקלעך פון דוד המלך זיי זענען געווען די מלכים ביז די חורבן, מה שאין כן מלכות ישראל איז ירבעם בן נבט'ס שלשלת האט זיך נישט געהאלטן, שוין ביי זיינע קינדער און זיכער ביי זיינע אייניקלעך איז געקומען אנדערע בתי מלוכה אנדערע מענטשן וואס האבן בכלל מייסד געווען בתי מלוכה, די גרויסע די מערסטע פעימאס בית מלכות איז געווען אפאר פון ישראל איז געווען אחב, און דעמאלטס איז שוין געווארן א געוויסע ברית צו זיין פון אחב צוזאמען מיט יהושפט און אנדערע מלכים פון די איד און פון יהודה וואס זענען געווען אין יענע צייט, און וועגן דעם איז דא זייער באריכות, דארט איז דא אויך אסאך ידוע'דיגע מעשיות פון אליהו הנביא, פון אלישע הנביא אויכעט זענען געווען די נביאים אין יענע צייטן, איז דא פארשידענע מעשיות וואס זענען מיוחד פאר אליהו און אלישע, ס'האט נישט אפילו דירעקט צו טון מיט די מלך, ס'איז א גאנצע ספר מלכים, ס'איז אויך א ספר נביאים, בכלל יעדער מלך איז געווען א נביא. בזמן דוד געווען א נביא, בזמן שלמה און אזוי ווייטער, אבער די נביאים אליהו און אלישע באקומען זייערע אייגענע גאנצעטע פרקים פון מעשיות וועגן זיי. און נאכדעם די סוף פון די ספר איז בעצם די השתלשלות פון די חורבן פון די מחלוקת צווישן מלכי יהודה, די לעצטע מלכי יהודה און מלכי בבל, ביז די סוף פון די גלות און ביז אין גלות בבל. ווער האט געשריבן די ספר? די גמרא זאגט אז ירמי' הנביא, עס הייסט על כל פנים מען האט געשריבן נאך די גאנצע מעשה, ס'הייסט אונז ליינען דא וועגן דוד המלך, קען זיין מ'האט שוין געהאט געשריבן דעמאלטס, ס'שטייט ס'געווען דברי הימים למלכי ישראל צו מלכי יהודה, אבער די למעשה צו גומר זיין די ספר האט מען געמוזט זיין ממש ביים חורבן, סאו ממילא זאגן חכמים אז ירמי' הנביא וואס ער האט געלעבט בשעת החורבן, ער האט געשריבן ספר מלכים. איינע פון די זאכן וואס איז זייער בולט אין דעם ספר איז מ'קען זאגן אז אפשר איז דאס די מעסעדזש פון די גאנצע ספר איז בעצם די מעסעדזש פון ספר דברים, די מעסעדזש פון והיה אם שמוע, אז ווען די מלך, בעיקר די מלך, דורך די מלך גייט די גאנצע פאלק, האט געדינט דער אייבערשטער, נישט געדינט אויף עבודה זרה, נישט געמאכט קיין במות, אנדערע חטאים, דעמאלטס איז עס געגאנגען גוט, און ווען נישט, פארקערט, ס'דא קשיות, איינצלנע קשיות אויף דעם מהלך, און בעצם קען זיין דאס קומט מסביר זיין די גאנצע ספר, אז וועגן דעם, דאס אז די מלוכה האט זיך צעטיילט פון שלמה איז ווייל ער האט געזינדיגט, אזוי ווי די פסוק פארציילט, דאס אז די מלוכה האט זיך אינגאנצן געענדיגט, סיי די מלכות ישראל האט זיך געענדיגט, סיי די מלכות בית דוד האט זיך אויך געענדיגט, דאס איז אויכעט וועגן די חטא וואס די אידן האבן געטון.